היינט מאנטאג פרשת בלק איז אריינגעקומען א ביטערע בשורה אז די דריי בחורים האט מען נעבעך געמארדעט, זענען געהארגעט און מען האט זיי באגראבן אלע דריי אין איין קבר אז מען זאל זיי נישט טרעפן. אין די תורה שטייט. אין פרשת שופטים כי ימצא חלל באדמה, אז מיר טרעפן א חלל אין דער ערד, אשר השם אלקיך נותן לך לרשתה, דער אייבערשטער געבט ארץ ישראל אז מען זאל עס ירש'ענען, דא קען מען אבער טייטשן נאך א טיפערן פשט, אשר השם אלקיך נותן לך, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן דעם חלל באדמה,
דער אייבערשטער האט דאס צוגעפירט אז מען זאל הרג'נען נעבעך די דריי בחורים, עס איז נעבעך א גזר דין פונעם אייבערשטען. און מען טרעפט זיי נופל בשדה, זיי זענען אראפגעפאלן אין פעלד, לא נודע מי הכהו, מען ווייסט נישט פארוואס מען האט זיי געשלאגן. ויצאו זקניך זאל ארויסגיין די זקנים ושופטיך ומדדו את הערים אשר סביבות החלל זאל זיך נעמען מעסטן וואס טוט זיך מיט די אלע מידות חסד דארף טון חסדים ס'דא גבורה תפארת. נצח הוד און יסוד און מלכות, די אלע מידות דארף מען זעהן ווי מען האלט, ווי האלט מען מיט שמירת היסוד, ווי האלט מען מיט בין אדם לחבירו חסד. והיה העיר הקרובה אל החלל.

אבער די תורה איז חי וקיים, ס'איז נצחית. זאגט אונז די תורה והורידו זקני העיר, די דריי זקנים אברהם יצחק און יעקב זיי אין הימל גייען ברענגען אן עגלת בקר און וערפו און מען וועט אפהאקן שם דארט את העגלה, די אבות הקדושים גייען יעצט ברענגען, זיי זענען די נענטסטע שטאט צו די הרוגים, זיי גייען ברענגען יעצט אן עגלה ערופה. ונגשו הכהנים בני לוי קומען זיי נאנט כי בם בחר ה' אלקיך לשרתו ולברך בשם ה' ועל פיהם יהיה כל ריב ונגע דורך זיי וועט מען געוואויר ווערן יעדע ריב און יעדע נגע וואס דער אייבערשטער שיקט אונז פאר וואס דאס קומט. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל די אלע זקנים וואס זענען נאנט צו דעם חלל ירחצו את ידיהם על העגלה. דאס זקני העיר אברהם יצחק און יעקב האבן זיך אפגעוואשן די הענט אויף די עגלה הערופה בנחל וואס מען האט אפגעהאקט אין טאל און איז די מעבר ואמרו זיי זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה. ועינינו לא ראו, אונז האמיר נישט שופך געווען דאס בלוט, זיך געפינען בחרפות המקדש.

און ווען ס'קומט אז מ'זאל נוצן מידות הגבורה קעגן מענטשן וואס זענען מכשיל כלל ישראל בפרט נאך קינדער דארף מען נוצן מידות הגבורה נאכדעם נוצט מען מידות התפארת תפארת מען זאל מקרב זיין יעדעס אינגל נישט ארויסווארפן קינדער פון חדר און פון ישיבה איי איי איי בעטן זיי דעם אייבערשטן אבער כפר לעמך ישראל אשר פדיתו ה'. ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה'. עס האט זיך אנגעהויבן די צרה די זעלבן טאג וואס מען איז געקומען מורד זיין אינעם אייבערשטנ'ס נאמען, מען איז געקומען אויף ירושלים דרייסיג טויזענט מענטשן קומען אויף תל אביב און זאגן פאר רבונו של עולם, אונז וויל מיר זינדיגן מיט זנות מיט עריות, איי דו זאגסט אז נישט, אונז וויל מיר אבער יא, האט דער אייבערשטער גענומען נעבעך די דריי קרבנות, יעצט למעשה ביי אונז, וואס דארף מיר אונז דא זעהן, וואס דארף מיר אונז זיך פון דעם ארויס לערנען, ס'איז דא א פסוק אין פרשת כי תצא.

כן הדבר הזה, די זעלבע איז אז מען טוט זנות מיט יונגע קינדער. רבותי, ס'איז איבריג צו רעדן, דער אייבערשטער האט אונז געוויזן וויאזוי ס'זעט אויס ווען מען מאלעסטעט א קינד, מען נעמט א קינד, א יונג אינגעלע האט נאכנישט אנגעהויבן צו לעבן, זיין מאמע האט אים געבוירן, זי איז דורכגעגאנגען חבלי לידה, זי איז דורכגעגאנגען גאנצעטע נעכט, אויף אז דאס קינד איז קראנק געווארן און סתם אזוי אויכעט און ווען ער האט באקומען טשיקן פאקס און מיזעלס איז מען געלאפן צו די דאקטוירים די מדרש ברענגט ביז זעקס יאר דאס קינד פארשמירט זיך ער איז אייביג שמוציג נאכדעם הייבט ער אן צו ווערן גרעסער פארשטייט זיך צו האלטן זויבער די מאמע זעהט שוין אביסל נחת און נאכדעם מאכט זי די בר מצוה. אוי געוואלד דרײַצן יאר שווערע יארן געארבעט און נאכדעם שיקט מען אים אוועק אין א ישיבה לערנען תורה און נאכדעם נעמט מען אים און מ'איז מכשיל און זעהט פונקט די זעלבע אויס כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה ס'איז נישט קיין חילוק דער אייבערשטער וויל אונז ווייזן איך זאג מען טאר נישט טוהן, מען טאר נישט מכשיל זיין קינדער, מען טאר נישט מאכן משכב זכר מיט די אלע אנדערע עבירות, ווען די טוסט עס קוק וויאזוי דאס קינד זעהט אויס, דער אייבערשטער זאגט, עס איז געווען די פרשה פון פילגש בגבעה, זאגט דער אייבערשטער לכבודי לא מחיתם, עס איז געווען א פרשה פאר דעם, פון פסל מיכה האט קיינער גארנישט געזאגט, ס'איז געקומען לכבוד בשר ודם, האט יעדער אנגעהויבן מוחה צו זיין, זאגט דער אייבישטער איך בין זייער ברוגז, וועגן דעם זענען געשטארבן זיבעציג טויזנט מענטשן, יעצט קען מען נישט פארשטיין דעם צער פון דעם מאמען און פון דעם טאטן וואס זיי דארפן יעצט באגראבן די קינדער מיט אזא מיתה משונה, מסתמא דאס בלוט אויסגערינען נאך אין די קאר און מ'האט זיי צוגעדעקט.

כ'האב אויך צו טראכטן. רבותי וויל איך אבער עפעס זאגן, די זעלבע געשעהט ווען מען מאלעסטעט א קינד, וואס א חילוק צו מען האט אים געהארגעט מיט א שפיז, מיט אן אייזן, צו מיט א ביקס, צו מען הארגעט אים מיט אן אבר, די זעלבע זאך געשעהט. דאס קינד איז צומישט פאר די רעסט אוו היז לייף, די עלטערן קענען קיין נחת נישט זעהן. מען האט גענומען דא אין מקווה וואס מען האט געמאכט משכב זכור מיט ווידיאוס, מ'האט אויסגעלערנט די קינדער די מיאוסטע זאכן, די טאטע זיצט אינדערהיים מיט די מאמע ווייל מ'האט אויסגעלערנט דאס קינד זאלסט עס טון מיט דיין מאמע און מיט דיין שוועסטער, און דאס אלעס האט יעדער געזאגט ס'איז גוט, שלום עלי נפשי, ס'איז געווארן א נייע שונא, מ'האט אויפגעשטעלט א מענטש, ער הייסט נחום ראזענבערג, ער איז אונזער גרעסטער שונא, אים מוז מען אראפברענגען, מ'איז מוותר אויף די גאס. ס'איז געווען היינט איז ערשט מאנטיג נעכטן איז שוין געווען דעם וויקענד אליין דרײַ און צוואַנציק געשטאכענע מיט געשאסענע און זיבן אדער אכט טויטע און רובם ככולם פון ברוקלין אבער ניין מיר גיימער ווייזן נחום ראזנבערג ניין ברוך מרדכי וועט שטעכן זיין שפיז אין יעדן איינעם ווייל ביז דעמאלטס וועמער אונז נישט זיין צופרידן און נישט נאר ברוך מרדכי נאר יחיאל בראונער און דאסקאלאוויטש קומט באלד ארויס אויכעט. און מיט יעדן לאזן טוהן הפקר, פארוואס? אונז גיי מיר אויסלערנען נחום ראזענבערג. מיט וועם שלאגסטו דיך? מיט מיר? שלאגסט דיך מיט א פסוק פון חומש? שלאגסט דיך מיטן אייבערשטן? קוק וויאזוי דו זעהסט אויס! און דאס איז נאר אנפאנג זומער, מען האט נאך נישט צופיל געקענט זינדיגן דעם זומער. איך וויל דעם עולם זאגן, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין. די וואך גייט פרשת בלק, דער בלק. האט געוואלט מען זאל שעלטן די אידן, בלעם האט געדארפט זיין דער פאבליק שעלטער, ער האט געזען אז ער קען נישט שעלטן די אידן, זאגט ער אזוי, אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, אפילו בלק זאל מיר געבן א פול הויז מיט גאלד און זילבער לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות טובה או רעה איך קען נישט טוהן גארנישט מלבי אשר ידבר השם אותו אדבר. דאס איז. קאפיטל כ ד, פסוק י ג, יעצט הייבט זיך אן שביעי, שטייט דא ועתה הנני הולך לעמי איך גיי צו מיין פאלק, לכה איעצך איך וועל דיר געבן אן עצה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, זאגט דער הייליגער אר"י הקדוש א מורא'דיג ווארט, ער האט אים געזאגט איך גיי צוריק צו מיין פאלק, אבער לכה איעצך איך וועל דיר געבן אן עצה אשר יעשה העם הזה לעמך, וויאזוי מען קען מאכן דאס אידישע פאלק פאר א גוי'איש פאלק, אבער דאס וועט נישט זיין יעצט, דאס וועט ערשט זיין שפעטער באחרית הימים. נאכדעם שטייט אין פסוק כ ה, ויקום בלעם וילך וישב למקומו, בלעם איז געגאנגען צוריק צו זיין פלאץ, וגם בלק הלך למקומו, יעצט וואס האט ער אים געגעבן אן עצה, וישב ישראל בשיטים, די אידן זענען געזעסן אין שיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב, מען האט אנגעהויבן. ניס, און ויחר אף השם בישראל, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישב חרון אף השם מישראל. יעצט, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו, הג. יעצט רשי ברענגט כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שניים, יעדער דיין,

און זיבן און פֿופֿציק טויזנט צוויי הונדערט טויטע. יעצט, כלל ישראל איז געווען זעקס הונדערט טויזנט, יעצט וויפיל איז הונדערט זיבן און פֿופֿציק פון זעקס הונדערט טויזנט? רעדט מען דא א פערטל, מען האט אויסגעהארגעט פֿינף און צוואַנציק פראצענט פון די אידן ווייל זיי האבן געזינדיגט מיט בנות מואב. פרעג מיך אינגעלייט נאך צי מיר זאגט מיט א גויטע איז א דאורייתא אדער א דרבנן? הער וואס דא טוט זיך, מען האט אויסגעהארגעט א פערטל פון כלל ישראל פלאס ועל כולם איז נאך געווען א מגיפה אויכעט אויסער דעם וואס די דייני ישראל האבן געהארגעט ויהיו המתים במגיפה. ארבעה ועשרים אלף איז געווען פֿיר און צוואַנציק טויזנט פלאס הונדערט און זיבן און פֿופֿציק טויזנט ס'טייטש הונדערט זעכציק טויזנט לאמיר ראונדן אויף די פיגערס און נאך פֿינף און צוואַנציק איז באלד צוויי הונדערט טויזנט מענטשן זענען געשטארבן דאס הייסט א דריטל פון כלל ישראל איז אומגעקומען פון די עצה פון זנות ס'ווערט אויך געברענגט אין די גמרא אין לך שבט מישראל. ס'איז נישט דא א שבט פון אידן שלא העמיד מלך וואס ער האט נישט געשטעלט א מלך, אדער שופט ער האט נישט געשטעלט קיין שופט, חוץ משבט שמעון שלא העמיד מלך ולא שופט, בשביל החטא שעשה זמרי, ווייל די חטא וואס זמרי האט געטוהן בשיטים עם המדינית, ללמדך זאגט די גמרא כמה קשה הזנות. עתניאל בן קנז משבט יהודה, אהוד משבט בנימין, דבורה וברק מהר אפרים ומקדש נפתלי, גדעון משבט מנשה, אבימלך בנו אחריו, תולע בן פואה משבט יששכר, יאיר משבט מנשה, יפתח מיושבי גלעד עצבון מבית לחם יהודה, אילון משבט זבולון, עבדון בן הלל משבט אפרים, שמעון משבט דן, עלי שמואל משבט לוי מבנימין יצאו מלכים, דאס איז דאך געווען שאול המלך ומיהודה מאפרים ממנשה ירבעם ויהוא בן נמשי, אבל שמעון לא העמיד מלך, שמעון האט נישט געשטעלט א מלך ולא שופט בשביל הזנות של זמרי, קומט אויס פון דעם ווען איינער זינדיגט מיט זנות, נישט נאר פאר זיך טוט ער א עוולה, נאר עד סוף כל הדורות פון זיינע קינדער טוט ער אן עוולה. זאגט די גמרא אויכעט, כל מי שלהוט אחר בולמוס של עריות, ווען איינער איז צוגעוואוינט נאכצולויפן נאך דעם זנות, סוף שמאבד את נפשו, דער סוף. פארלירט ער זיין לעבן, וטורדו מחיי עולם הבא, ס'טוט אים מטריד זיין פון חיי עולם הבא, שנאמר וואס ס'שטייט, נואף אשה חסר לב, משחית נפשו הוא יעשנה. די גמרא זאגט אויך קשה עונשן של עריות, ווייל. כל זמן שיש פרוצים בעריות זאגט די גמרא שכינה מסתלקת מביניהם שנאמר וואס עס שטייט ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך ולא די זאגט די גמרא שהוא מאבד בעוון זה לעצמו אלא שעל ידי זה נלקים גם הטובים ער נעמט מיט זיך מיט וואוילע מענטשן דריי זיסע לעכטיגע בחורים זיצן און לערנען די הייליגע תורה. זיי זענען נעבעך די וואס זיי באצאלן די פרייז. אזוי לערנט אונז די גמרא כל מקום שאתה מוצא זנות אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים ס'הרג'ט נאך די גוטע נאך פאר די רעים יעצט דער אייבערשטער האט מוראדיג פיינט זנות. שטייט אין די גמרא מסכת סנהדרין אז ער טוט א רעה פאר זיך און פאר אלע זיינע דורות, אזוי דרש'נט די גמרא, בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, יהודה האט בוגד געווען אין אייבערשטען און ס'איז געשעהן א תועבה ביי די אידן און אין ירושלים, כי חילל יהודה את קדוש ה' אשר אהב ווייל יהודה האט פארשוועכט דעם הייליגן באשעפער וואס דער אייבערשטער האט אים ליב, דרש'נען די חז"ל אין דף פ ב אין מסכת סנהדרין, בגדה יהודה זה עבודת אלילים, וכן הוא אומר אזוי שטייעט כולכם. בגדתם בי בית ישראל, איז וועגן דעם ווי דער אייבערשטער ברוגז עבודה זרה, ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים זה משכב זכר, וכן הוא אומר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא, כי חילל יהודה את קדוש השם זו זונה. וכן הוא אומר לא יהיה קדש ובעל בת אל נכר ער איז בועל א גוי'טע זה הנכרית וכתיב בתריה וואס שטייט נאכדעם יכרת השם דער אייבישטער וועט פארשניידן לאיש אשר יעשנה א מענטש וואס ער טוט די זאכן ער ועונה באהלי יעקב ומגיש מנחה להשם צבקות זאגט די גמרא אם תלמיד חכם הוא אויב ער איז א תלמיד חכם לא יהיה לו ער בתלמידים, עט ער נישט האבן קיין נחת פון זיינע קינדער זיי וועלן נישט מצליח זיין אין די לימודים, איך זאג אייביג א טאטע מאכט ברוך שפטרני מעונשו שלזה, אפשר דארף דער זון מאכן אויפן טאטן, אפשר וואס דער זון איז נישט מצליח איז ווייל דער טאטע האט געזינדיגט מיט עריות, און ממילא. איז די גאנצע שטוב איז איין שטיק זנות נעבעך. איז טאמער איז ער א תלמיד חכם וועט ער נישט האבן קיין קינדער וואס זאלן קענען לערנען, ואם כהן גדול הוא אויב ער איז א כהן גדול לא לא יהיה לו בן מגיש מנחה להשם. יעצט די גמרא לערנט אונז אויכעט אין מסכת יומא דף פ ז. אוי להם לרשעים וויי איז פאר די רשעים, לא דיין נישט גענוג שמחייבין עצמן הם שמחייבין גם לבניהם ולבני בניהם, מיט דעם וואס דו זינדיגסט מיט זנות מאכסטו א פגם פאר דיר און פאר דיינע קינדער און פאר די אייניקלעך. יעצט, די גמרא זאגט אונז, אויף אלעם איז דער אייבערשטער מוותר, וואס טייטש מוותר איז ער נישט, נאר ער טוט זיך איינהאלטן ער זאל נישט פארלענדן אזוי שנעל. חוץ מן הזימה ווען איינער טוט זנות, פון ווי לערן איך עס ארויס מדכתיב ויראו בני האלקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים זיי האבן גענומען פרויען מכל אשר בחרו וכתיב וינחם השם כי עשה את האדם בארץ ווייל גראדע האט דער אייבישטער געזען זיי טוען זנות האט ער געזאגט כ'האב חרטה כ'האב באשאפן די מענטש ויאמר השם אמחה את האדם. כ'האב ענק שוין געזאגט, די גרעסטע מתנה וואס א מענטש קען געבן פאר א קינד איז אז ער געבט אים חיות. שטעל דיר פאר, א קינד איז שטארק קראנק און טראגסט אים אין שפיטאל און מען לעבט אים אויף מיט אלעם. שטעל דיר פאר דאס קינד איז קיינמאל נישט געבוירן געווען, ער איז געווען א דבר שלא בא לעולם, דו האסט אים געמאכט. דו האסט אים געגעבן חיות און דו האלטסט אים ער זאל קענען זיין אויף די וועלט א לעבעדיגע נשמה. שטייט אין בראשית קפיטל ג אז. דער אייבישטער האט ארויסגעווארפן וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לקח משם ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים נו אדם הראשון איז געווען פארלוירן ארויסגעווארפן פון גן עדן פארקערט ווען ס'איז געווארן טונקל האט ער געמיינט די וועלט גייט אונטער. און נאכאמאל איז געווארן ליכטיג, און נאכדעם האט ער ארויסגעגעבן מיט צוויי שטיינער האט ער צוזאמגעקלאפט וועגן דעם מאכט מען א בורא מאורי האש, ער איז געווען זייער זייער צו צובראכן. וואס טוט אדם הראשון אין אזא צייט? ער ווארפט, ברעכט זיך דעם קאפ און האקט זיך קאפ און וויינט, וואו? ניין! זאגט ער דער פסוק והאדם ידע את חוה אשתו. ער איז געגאנגען וואוינען מיט חוה. ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את השם. וואס הייסט דאס? דאס הייסט ווען דו ביסט צובראכן, דו ביסט שוין פיניש מיט אלעם און דו זעסט דו גייסט גיין שטארבן, האט דער אייבערשטער געגעבן אינעם מענטש א כח ההולדה אז דו זאלסט קענען עס איבערגעבן, דו זאלסט קענען אראפברענגען דורות אויף די וועלט און זיי זאלן קענען ווייטער פירן דעם און טון דעם רצון השם, ותאמר קניתי איש את השם. און נאכדעם שטייט ותוסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה. די גרעסטע מתנה וואס א מענטש קען געבן פאר די וועלט, כביכול פארן אייבערשטן, פאר סאסייעטי, פאר די תורה הקדושה, פאר. מענטשליכקייט פאר אלעמען איז ער זאל ברענגען קינדער אויף די וועלט, און די קינדער גייען ווייטער זיין די וואס זיי קענען דעם אייבערשטן, און אין די שווערסטע מאמענט ווען אדם הראשון האט געזען אז ס'לאזט זיך אים אלעס אויס ער גייט שטארבן האט ער געזאגט איך גיי קודם גיי איך ברענגען קינדער און זיי זאלן קענען ווייטער באלייכטן די וועלט, דער אייבערשטער האט געמאכט דעם אות ברית קודש נישט מען זאל עס מטמא זיין מיט משכב זכר און נישט מיט קיין נדות און נישט מיט קיין גויות און נישט מיט קיין זונות. ער האט געמאכט אז מ'זאל קענען געבן די חשוב'סטע מתנה וואס מ'קען געבן פאר איינעם, און דאס איז צו האבן קינדער און זיי צו ברענגען אויף די וועלט און אויפצוכאווען אויפן אידישן וועג. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש אגדה, הנואף והנואפת עוברין על עשרת הדיברות, ווען איינער איז א נואף און א נואפת, איז ער נישט א סתם עובר אויף לא תנאף, ער איז עובר אויף די גאנצע עשרת הדברות. וויאזוי? על אנכי ה' אלקיך איז ער עובר, כיצד? שכל מי שיבוא על הערווה כאילו כופר בהקדוש ברוך הוא, ווען איינער וואוינט מיט עריות אזוי ווי ער לייקנט אינעם אייבערשטן, שנאמר כחשו בהשם ויאמרו לא הוא ולא תבוא עלינו רעה. זיי זענען מכחיש אז דער אייבערשטער וועט נישט ברענגען קיין שלעכטס אז מען טוט זנות. יעצט לא יהיה לך אלהים אחרים על פני זענען זיי עובר. כי אנכי השם אלקיך קל קנא שני פעמים, שטייט צוויי מאל, שהיא מקנאה להקדוש ברוך הוא ולבעלה. וכן הוא אומר כי מנחת קנאות שהם שני קנאות. קומט אויס אז זי דערצערנט דעם מאן ווען א פרוי זינדיגט, און ווען, ווען דער מאן זינדיגט דערצערנט צו די פרוי, און אויך דעם אייבערשטן. און דאס הייסט לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ווייל קל קנא. לא תשא, נואף עם האשה ונשבע לשקר, טאמער כאפט מען אים אז ער האט נואף געווען מוז ער דאך שווערן אויף ליגן. כבד את אביך, שהוולד הנולד מן הערווה מכבד מי שאינו אביו. ער מיינט ס'איז נעבעך זיין טאטע, ס'איז קיינמאל נישט זיין טאטע, זיין מאמע האט געזינדיגט. און מכה מקלל למי שהוא אביו כסבור שאינו אביו, און שלאגן שלאגט ער און שעלט. ווער ס'איז זיין טאטע, ווייל ער ווייסט נישט אז ס'איז זיין טאטע. ס'איז א איד אין בית מדרש, אבער ליטל דאז הי נאו אז ער האט געוואוינט מיט זיין מאמע. יעצט, ער איז עובר אויף לא תרצח, שהנואף נכנס על מנת שאם יתפס להרוג או ליהרג. ער גייט אריין, און אויב דער מאן וועט אהיים קומען וועט ער טרעפן מיט זיין פרוי. איז אדער עט ער הרג'ענען יענעם אדער וועט מען אים הרג'ענען. סא דאס איז לא תרצח. לא תנאף, שהרי הוא נואף. ס'איז דאך פשוט. ער איז א נואף. לא תגנוב, ווייל ס'שטייט מים גנובים ימתקו. ס'איז אסאך זיסער. מיט די אייגענע ווייב האט ער נישט אזא קורת רוח ווייל דאס איז גע'גנב'עט. לא תענה ברעך עד שקר שהנואף עם אשת חבירו היא אומרת לבעלה ממך אני מעב מתעברת זי שרייט דעם מאן העי אונז האמיר געוואוינט אינאיינעם איך בין פון דיר שוואנגער דערווייל איז עס א ליגן סאו לא תענה ברעך מיינט מען פאר דיין אייגענע מאן עסטו זאגן עד שקר לא תחמוד אשת רעך ווייל ווער ס'גליסט א פרעמדע פרוי איז איז ער עובר אויף לא תחמוד. און נאכדעם זאגט דער מדרש ווייטער כיצד שהוא נואף עמה והולך והיא יולדת ממנו, זי גייט און זי זינדיגט מיט איינעם און דער עכטער מאן מיינט אז דאס איז פון אים געבוירן, והוא סבור בעלה שהוא בנו, דער מאן מיינט ס'איז זיין זיינס א קינד, בא ליפטר מן העולם. וויל ער, ער האלט ביי שטארבן נעבעך פון די וועלט, עושה דייתיקי ומורישו, מאכט ער א הצוואה און ער ירש'נט עס, בכל אשר לו, אלעס וואס ער האט, ואינו יודע און ער ווייסט נישט שאינו ממנו ס'איז גארנישט פון אים, ונמצא חומד כל אשר לחבירו, דאס הייסט אסאך מאל אז ער גליסט יענעמ'ס, זכור את יום השבת לקדשו כיצד שהרבה פעמים כהן יש לו כהנת ישראל, א כהן האט א כהנת. יעצט ישראל נכנס אליה קומט אריין א ישראל ויולדת מישראל און זי ווערט שוואנגער פון דעם ישראל וסבור שהוא בנו של כהן און ער מיינט אז דאס איז דער זון פון כהן ועומד אותו התינוק וגדל ומשמש בבית המקדש און ער איז גאר משמש אין בית המקדש ווייל ער מיינט דאך אז זיין טאטע איז דער כהן און אויכעט בשבת ער טוט די עבודה אום שבת און ער איז נישט קיין כהן איז אלעס חילול שבת. ואינו אלא ישראל נאר ישראל ונמצא חילל השבת ממילא דאס איז דער זכור את יום השבת. די מדרש ברענגט מעשה ברשע אחד שחמד אשת שכנו שהיתה יפת תואר ער האט געגליסט אין דעם חבר'ס ווייב אין די שכן ווייל זי איז געווען זייער א שיינע וטובת שכל ודיבר עמה פעמים רבות האט אסאך גערעדט והיתה ממאנת לו זי האט נישט געוואלט מיטן האבן צוטוהן לפי שאשת איש היתה. פעם אחת הלך בעלה למקום אחר, דער מאן איז עפעס אוועק געפארן, וערב שבת היה עומד אותו רשע וחותר את הבית, ערב שבת האט ער אויסגעגראבן אין די וואנט א לאך, בליל שבת אנסה ושכב עמה, אויף פרייטאג צונאכטס האט ער זי מאנס געווען און ער האט געוואוינט מיט איר, ואחר כך הרגה האט ער זי געהארגעט כדי שלא תזעק זאל נישט שרייען, ותגיד את קלונה זאל נישט אויסזאגן. און ממילא וגנב כל מה שבבית, ער האט שוין געקענט אלעס גנב'נען אויך, ער האט דאך שוין געהאט א לאך אין די וואנט, והלך לו, הרי עבר על זכור את יום השבת לקדשו, האט ער עובר געווען דעם זכור את יום השבת לקדשו, ולא תנאף ולא תרצח ולא תגנוב ולא תחמוד. מחר באו השכנים וראו את המחתרת, מארגנס איז געקומען די שכנים, זיי האבן געזען דעם לאך אין די וואנט, נכנסו לביתה, ומצאו את האשה שהיא נהרגת. מען האט געטראפן אז די פרוי איז טויט, אמרו האבן זיי געזאגט מי עשה זאת, האט מען געזאגט לא עשה אלא פלוני שכנו, ס'האט נאר געקענט טוהן דער שכן, קראו האט מען אים גערופן ואמרו לו למה עשית זאת, אמר האט ער געזאגט אני נשבע לכם איך שווער שלא עשיתי, נכנס לבית המדרש ונשבע להם האט זיך געשוואוירן אין בית מדרש, ועבר על לא תשא. שם השם אלקיך לשווא. מה עשה שכר עדים של שקר, ער האט געדינגען עדים של שקר ויעידו על אחד משכניו הרעים שהוא עשה, און ער האט גאר עדות געזאגט אויף אן אנדערן אז ער האט עס געטון, ועבר על לא תענה ברעך. אזוי ווי ברוך מרדכי מיט די לעבאוויטשעס האבן געטון, ער האט אפגע'חזר'ט יעדעס קינד, און ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט גאר אז קעלנער האט גאר פון אים געוואלט ארויסנעמען דאס געלט. די מענטש האט מען געפייניגט דריי יאר און דא דא דריי הרוגים עטס מיינטס טאקע אז דער אייבישטער איז זיך נישט נוקם אויף די אלע זאכן? נאר אונז האמיר דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן צוגאנג אה דער אייבישטער מיינט נישט מיך ער מיינט אן אנדערן. ניין ער מיינט דיך מען האט גענומען א מענטש מען האט אים געפלאגט שופך דם געווען דריי יאר רצופים פאר גארנישט אבי ברוך מרדכי זאל ארויסגיין פריי און ער זאל קענען ווייטער טאטשן קינדער דא איז אויך די זעלבע געווען. ער האט געדינגען אן אנדערער זאל זאגן גאר אז יענער האט עס געמאכט, האט ער עובר געווען אויף לא תענה ברעך עד שקר, פשפשו את הדבר וידעו שהוא עשה כל המעשה ונתיירא שלא יהרג סוף איז דאך אזוי ווי ביי ברוך מרדכי'ן ס'איז ארויסגעקומען. די גאנצע מעשה איז ארויסגעקומען האט דאך מורא געהאט מ'זאל עהם נישט הרג'ענען ברח לו. ועבר על כבד את אביך ואת אמך. איז ער אנטלאפן. האט ער נישט געקענט מער אפגעבן כבוד כיבוד אב ואם. הרי שעבר על עשרת הדיברות, מי גרם לו, ווער איז דאס אים גורם? על שחמד על העריות ברוך מרדכי האט געהאט א תאווה צו בחורים אין די מקווה און זיי אראפציען די הויזן און טאטשן די ערווה און אריינשטופן אין זיי און מאכן מיט זיי מציצה. אויף דעם האט ער אומגעברענגט צענליגע מענטשן ארום זיך און אויסגעברענט מיליאנען. ללמדך, זאָגט דער מדרש, שמצוה גוררת מצוה, עבירה גוררת עבירה. יעצט, די גמרא זאָגט, אַז אַלע עריות עונשן חמור עד מאוד, שכן אחר כולם, נאָך אַלעמען וואָס די תורה זאָגט מען טאָר עס נישט טאָן, כתוב, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, און דער אייבערשטער האָט אויך געזאָגט דורך די נביאים, אזוי ווי כ'האב שוין פריער געזאגט, דכתיב כי חלל יהודה קדש השם אשר אהב ובעל בת אל נכר, נאכדעם שטייט יכרת השם לאיש אשר יעשנה. א גוי'טע אז דו וואוינסט מיט איר איז נאך ארגער ווי מיט א איד ווייל דארט איז דא כרת מדברי סופרים. מען דארף נישט קיין התראה מען דארף גארנישט. יעצט איז געווען אין ארץ ישראל א מרידה בכבוד שמים, מען האט עובר געווען אויף אלע עשרת הדיברות, יעצט האט מען שוין געמאכט א נייעם באס וואס ס'פארט דווקא אום שבת, ס'הייסט אוטו שבת, מ'האלט שוין נאך משכב זכור, מ'האלט שוין נאך לא תנאף, נאך אלעם. קיינער איז נישט מוחה. האט דער אייבישטער גענומען דריי אינגע קרבנות, און יעצט שטייט אברהם יצחק יעקב אין הימל, זקניך, און זיי קומען אראפ ס'איז געשען לעבן חברון. מוז מען ברענגען אן עגלה ערופה, און די אבות דארפן יעצט. אויפווישן תבוא האם ותקנח צואת בנו, די אבות דארפן נעבעך אויפווישן אונזער צואה. דא אין אמעריקע די וואך איז געווען די געי איז געווען א מיליאן מענטשן, ס'האט נאר אויסגעפעלט דער קענטער ברוך מרדכי און ער וואלט אויך געדארפט גיין מיט די חברה, ס'איז געווען דארטן אידן, ס'איז געווען אלעס. עטס ווייסט ווי אמעריקע גייט באצאלן פאר דעם א פרייז? ס'שטייט אין רמב"ן אין די הקדמה על התורה אז פאר משיח העט קומען העט אויפשטיין א מלוכה וואס זיי העלן זיין קרוב לאמת. האב איך אלץ געלערנט אז דאס איז אמעריקע. זיי ווייזן זיך זענען פיין זענען שיין למעשה אבער עס קען נישט זיין ס'איז אמעריקע ווייל ווען זיי געבן אן אפשען דו ווילסט זיין א משכב זכור'ניק און זיי לאזן דיך און זיי זאגן אז דו טאמער דו ווילסט נישט זיין דעמאלטס דארפסטו נישט זיין. וואלט עס געווען קרוב לאמת. זיי לאזן דיך טון וואס דו ווילסט. אמעריקע געשטעלט היינט אז דו מוזט ווערן א משכב זכור'ניק, דו מוזט מיטהאלטן מיט זיי, און אז דו האסט א סטאר מוזטו זיי פארקויפן כאטשיג דו ביסט א רעליגיעזער מענטש. דו טארסט נישט רעדן קיין ווארט. איר ווייסט, ס'איז דא דא יונייטעד טו סעיוו אמעריקע, ס'איז דא מיין האטליין, איר ווייסט ווי אונז זעמיר איינגעשטעלט, מ'קען אונז יעדן טאג פאר דעם חלילה אויפפיקן. מ'טאר דאס נישט טון היינט, ס'איז דיסקרימינעישן קעגן דעם געי. ער מעג טוהן וואס ער וויל, איך טאר אפילו נישט זאגן אז ער איז א פעגעט צו די אלע אנדערע זאכן, איך האב עס געזאגט, איר ווייסט וואס האט זיך אפגעטוהן דא אויף די בלאגס, אונז האלט מיר שוין טאקע דארט, סאו וואס גייט זיין יעצט אפאר וואכן ארום ווען איינער וועט אריינקומען אין סאטמארע בית מדרש און ער וועט זיך נעמען אין פאבליק טאטשן א צווייטן? אררייט, ביי קינדער האלט עס נאכנישט אזוי געפערליך, מען קען זיך נאך שלאגן, ס'ווערט. אביסל שטרענגער די לאוס אויך אין געוויסע סטעיטס, נישט דא אין ניו יארק, אבער שטעל דיר פאר וועסט נעמען איינעם און זאגן חזיר גיי ארויס פון די מקווה זאגט ער אנטשולדיגט איך בין אַכצן פלאס יענער איז אַכצן פלאס איך פייף דיר אן איך וויל מיט אים טון אין די מקווה וואס איך וויל יעדער זאל זען דעיס הייסט א קרוב אל האמת? יעצט מען זאל זאגן ס'איז מדינת ישראל, דאס קען דאך זיכער נישט זיין, דאס איז דאך קעגן די תורה. און חוץ פון דעם קוק וואס דארט טוט זיך אפ, מען האט דאך נישט דארטן קיין שלום מיט די אראבער. איך זאג ענק רבותי איר זאלט זיך אנטלויפן פון ארץ ישראל בעוד מועד, די אראבער האבן גענוג געווער אפצוווישן גאנץ ארץ ישראל, שרייען זיי אלע עיני השם בה מראשית השנה, מונקאטשער רב האט געזאגט פאר אן אלטן איד, ער האט געזאגט רבי איך וויל פארן אויף ארץ ישראל, ווייל עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, האט ער געזאגט טו מיר א טובה, שטופ דיך נישט דעם אייבערשטן אין די אויגן. ס'איז געווען דער גרויסער סיאטינער, ער האט געזאגט ער זעט דעם שם הוויה כסדרן, ער האט ממתיק געווען די דינים דארטן ביים אור החיים הקדוש'ס ציון, היינט האבן מיר נישט דאס, היינט האבן מיר יעצט געשטעלט א באס וואס דאס פארט דווקא אום שבת און ס'הייסט שבוס, דאס פארט אין אלע שאפינג סענטערס, סאו ווי לאנג דער אייבערשטער העט זיך לאזן אזוי שפייען פון ענק, וואס מיינט עטס? אבער איך רעד נישט צום פרייען, איך רעד צו אונזערן עולם. רבותי, ווי זעמער אונז? עטס דארפטס ענק שלאגן מיט מיר, איך וואלט געדארפט האבן אלע רבנים, יעדער, און אלע בעלי בתים, יעדער זאל מיטהאלטן, מען מוז זיך שלאגן מיט די חזיריי, גייט מען און געבט אויס מיליאנער זיך צו שלאגן, יעצט האט ענק דער אייבערשטער דערלאנגט א פראסק, אבער איך וויל ענק זאגן. וויאזוי דער אייבישטער פירט עס, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו, ער געבט א קליין פעטשעלע און מען דארף זיך אויפוועקן, און טאמער חלילה נישט, העי, ער גייט ווייטער, אויף יעדע זאך איז דער אייבישטער מוותר, אבער מען מיינט נישט מוותר, מען מיינט נאר אז ער האלט איין זיין כעס ער זאל נישט אומברענגען די וועלט, א חוץ אויף זנות, אזוי זאגט די גמרא. און דאס וועט עטס נישט איבערדרייען, קיין גמרא וועט עטס נישט איבערדרייען. יעצט, מען דארף אבער אויך וויסן, מען דארף זיך אפהיטן פון עריות, א אישה נידה איז א ערווה דאורייתא, שטייט ושמרתם, אותם את חוקותי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר בתוככם, זאגט די גמרא ס'איז דא צוויי שמירות איינס פארן מאן און איינס פארן פרוי, און אויכעט אז ער דארף אפגעהיטן ווערן פון אן אנדערע פרוי און פון זיין אייגענע פרוי ווען זי איז א נידה, און נאכדעם דרש'נט די גמרא שמרתם את חוקותי עשו משמרת למשמרתי, אזוי ווי שניות לעריות, וואס דאס איז מדברי סופרים, און די גמרא לערנט אונז זאלסט נישט מיינען אז נאר ווער ס'איז א נואף מיטן גוף דער הייסט א נואף, מ'קען זיין א נואף מיט די הענט, מ'קען זיין א נואף מיט די אויגן. ווייל די גמרא לערנט ארויס שטייט ועין נואף שמרה נשף. ס'שטייט ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ס'קומט יעצט דער זומער, ס'האט זיך אנגעהויבן זייער ביטער, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט א מעשה אין אילת, עטס ווייסט וואו איינער פון די בחורים וואוינען? אין אילת! נישט אילת, אלעד! אין אלעד איז דא א ביטערע ביטערע פרשה, אזוי ווי כ'האב ענק פארציילט פאריגע וואך. אז ס'איז געווען איינער וואס ברוך מרדכי האט אים מאנס געווען, שפעטער איז ער געגאנגען און ער האט אן אנדערען מאנס געווען, און ביידע האבן זיך נעבעך גע'גט. למעשה דא חזר'ט זיך איבער נאכאמאל כמעט דער זעלבער שפיל. ס'דא א בית מדרש פון דעם קרעטשינער דער רובין דער דיין האט נישט געהאט וואס צו טוהן, ער האט מיטגעטאנצט מיט די סאטמארע שקצים, ער גייט מיך לייגן אין חרם און ארויסווארפן פון אלע שילן, זעהסט ווי דער אייבישטער באצאלט דיר, איך זאג דיר את ובית אביך תאבדו, דו וועסט נאך אונטערגיין, עניוועי. איז דא דארטן עפעס איינער א סערעדער יונגערמאן? דער סערעדער יונגערמאן הייסט עהרענפעלד. בקיצור. ער האט געלאקערט נאך א מיידל אפאר וואכן האט איינמאל ער געוואלט אריין שלעפן בקיצור דאס מיידל האט פארציילט, די סוף איז געווען אז דער שמש האט זיך באהאלטן און ער האט אפגעווארט און ער האט געוואלט מאנס זיין א מיידל אין בית מדרש למעשה מען האט אים געכאפט און ער האט מודה געווען און די משפחה ווייסט אז דאס איז א פארצרה'טער מענטש. און קיינער געבט אים נישט קיין העלפ, שטאטס מען זאל אים געבן סייקיאטרי, יעצט האבן מיר דאך אן אנדערע סיסטעם, מען וועט זאגן נחום ראזענבערג איז משוגע, מ'טאר נישט דאווענען קיין שיעור, דעמאלטס האבן מיר דאך געסעיווט אלע פראבלעמען. בקיצור, דער מענטש אליינס, דער עהרנפעלד, וויאזוי ס'זעהט זיך אויס, איז ער אויכעט נעבעך א פגוע, פון איינער פון די וואס זיי ארבעטן דארטן אין דעם הכנסת אורחים. אויב עטס געדענקט, פאר לג בעומר האב איך שוין געזאגט אז פערלמוטער מיט קארלבאך, דער דער גאנצער הכנסת אורחים איז א בתי זונה, ס'זענען אויבן צימערן, און מ'איז דארט מכשיל בחורים מיט פרויען מיט קינדער מיט אלעם, איך האב ענק פארציילט פון א פרוי וואס איז געפארן אויף מירון און זי האט געזינדיגט ברצון מיט איינער פון די וואס ארבעטן דארט אין קאך, און דער סוף איז געווען. אז די פרוי האט שוין באקומען א גט, ווייל זי האט כפוף אליו ווהדר עלה האט זי באקומען א גט און איר הויז איז אין דר'ערד. איך האב ענק דעמאלטס פארציילט פאר לג בעומר, איז דער זעלבער וואס האט מפתה געווען דאס ווייבל, ער האט מאנס געווען דעם עהרנפעלד. ער איז א וויקטים נעבעך פון א חזיר, און ער האט געוואלט יעצט מיט א מיידל. א יונג מיידל פון צען צוועלף יאר האט ער געוואלט מיט איר מזנה זיין, און יעדער הייבט אן ניין עם, מען ווייסט ער איז א חולה רוח, ער איז א חולה רוח זאל ער גיין אדער אין א משוגעים הויז אדער אין תפיסה, איך האלט אז ברוך מרדכי דער זעלבער חולה רוח, און איך האלט אז יחיאל בראונער איז דער זעלבער חולה רוח, און די אלע וואס זיי לויפן ארום נאך קינדער, דאסקאלאוויטש איז אויך דער זעלבער חולה רוח. אבער אז מען נעמט נישט קער פון אונזערע חולי רוח'ס ווערט דערפון זנות, און נאכדעם ווערט דער אייבישטער מורא'דיג ברוגז. סא דו קראקא קעטשינער דארטן דער רבין. דו אויסוואורף וואס דו ביסט דו גייסט אונטערשרייבן אויף מענטשן, דו זעסט ווי דיין קהילה איז מסמוטט צו גארנישט ווערט, דו האסט דיך געדארפט שעמען זאלסט דיך באווייזן אלס א דיין פון אזא קהילה. אז דו זעסט דער פעדאפיל ער הייסט שמעון. ערנפֿעלד, אַ סערעטער וויזשניצער יונגערמאַן, האָט געוואָלט מכשיל זײַן בײַ דיר אין בית-מדרש איינעם, ס'אַלץ ווײַל דו האָסט געטשעפּעט מיט מענטשן וואָס זיי טוען אָפּצושטעלן דעם זנות, און דאָס אַלץ קומט דיר יעצט אַהיים. יעצט וועט מען זען. וואס טוט זיך ביי אונז אין שטאט? אין קרית יואל פאריגע וואך דער באוויסטער חזיר ר' עזריאל גליק'ס אן אייניקל ער איז אויך געווען א יתום עס קען זיין ווייל ער איז געווען א יתום איז טאקע נעבעך דאס געווען הי דידנט העוו א גוד אפברינגינג מ'האט אים מסתם אויכעט מאלעסטעט. ער הייסט לייבי פרענקל איך הער זאגן ער איז צוריק אויף זיין דזשאב זאל ער מאלעסטן נאך אפאר קינדער אה זעץ אריין אין נחום ראזענבערג וואס? טוטס מיר מוראדיג וויי. טוט מיר וויי ווייל אז מען מאלעסטעט א אידיש קינד טוט מיר וויי אבער סתם א פליק אריין דאס איז אונזער וועג וויאזוי אונז האנדל מיר ממילא האנדלט דער אייבערשטער מיט אונז אויכעט אויפן זעלבן וועג. יעצט איז דא נאך א פעדעפיל וואס ער האט אנגערירט צוויי קינדער אין מקווה און איך הער אז מען האט אים שוין פון אנטווערפן ארויסגעווארפן יארן צוריק ווייל ער האט געטאטשט קינדער. כ'האב ארויפגעלייגט א פיקטשער פון אים און איינער ווייסט ווער עס איז דארף ער מודיע זיין, מען דארף זיך וואטשן פאר. און נאכדעם אין בני ברק איז יעצט געווען נאך א מוראדיגע זאך, און האב איך דא א קינד א קריפל, א קאליעקע, איז געגאנגען איינער האט איהם מאלעסטעד, מען האט שוין נישט מיט וועם צו טשעפענען. און נאכדעם כ'האב ארויף געלייגט וועגן אן אַכט און אַכציק יעריגן ביאנער חסיד א רב אין די עדה החרדית וואס מען האט אים ארויס געווארפן ווייל ער האט געטאטשט א צוועלף יעריג מיידל, נישט יעצט שוין יארן צוריק, כ'הער אז ביאנער רבי איז יעצט דא אין ניו יארק און ס'שאדט אים מוראדיג, איינער האט מיך אפגעקאלט א ביאנער. אז איינער פון די גרויסע עשירים פון ביאן וויל נישט געבן קיין געלט אויב דאס גייט פאר, וואלט איך געזאגט אין די ישיבה איז אויך געווען פראבלעמען, און ציין ווירט איז געגאנגען מיט יארן צוריק און ער האט קאמפלעינט צו די הנהלה וואס גייט פאר אין אלע בית הכסא'ס און אין די שלאף צימערן, האט זיך אנגערופן דער מנהל דעמאלטס, דו ביסט בעל הבית און משגיח אין די ישיבה נישט אין די בעטן, אין די בעדרומס און נישט אין די טוילעטס. לצים! האט מיך איינער אפגעקאלט פון ביאן האט אריינגעשיקט אפאר טעקסטס אויך מיט א פאלשן אדרעס, איך בעט דיך נעם עס אראפ, די רבי איז יעצט דא אין אמעריקע, אלקינו ואלקי אבותינו יעצט דא אין אמעריקע צו שאפן געלט, און ס'שטערט אים, מענטשן האלטן אים פאר, ווייל קיינער וויל נישט געבן קיין געלט ווייל מארגן גייט זיין א לאוסוט. און דאס אלעס וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט די דריי בחורים איז א וועיק אפ קאל. רבותי לאמיר זיך צוזאמען נעמען און זיך שטעלן אויף די רעכטע זייט. און מיט דעם וויל איך ענדיגען אז דער אייבישטער זאל שוין האבן רחמנות אויף אונז אבער אונז מוז מיר זיך אויכעט צושטעלן צום אייבישטענס זייט. מען דארף אויך וואטשען זומער וואס מען רעדט, שטייט אין גמרא מסכת שבת דף ל ב, כל המנבל פיו אף און איינער איז זיך מנבל זיין מויל אפילו נחתם עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, אפילו ס'איז אים באשערט זיבעציג יאר גוטס הופכין אותו לרעה ובעוון זה וועגן דעם עוון פון ניבול פה איז בחורי ישראל מתים שטארבן יונגע קינדער פון אונזערע אידישע קינדער וצרות רבות און אסאך צרות וגזירות קשות מתחדשות איז רבותי לערנטס ריכטיג פשט, נישט מיין האטליין איז די נבלות, די אלע וואס זיי לאזן די חזירים זיך דרייען זיי טוען מנוולות, און זייער וואס זיי רעדן דאס איז מנוולות, סא זאל דער אייבישטער העלפן סזאל זיין בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים, מזאל שוין נישט הערן קיין צער, ארץ ישראל דארף גרויסע רחמי שמים, אז אונז'מיר שטארק תשובה טוהן וועט אונז דער אייבישטער ווייזן, ניסים שלא כדרך הטבע, זיך מתגבר זיין אויף הרעות איז שלא כדרך הטבע, ווייל די דרך הטבע איז מען זאל זינדיגן, אז אונז'מיר זיך איינהאלטן שלא כדרך הטבע, וועט אונז דער אייבערשטער שיצן שלא כדרך הטבע, ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן.